לעילוי נשמת הרב החסיד הרב התמים הרב אריה לייב ב ר יצחק מיכל עליו השלום קרעמער ליום היארצייט שלו כ ז מר חשוון. ב' חלקים משיחת אור לכ' מר חשוון תשמ ה.
כאמור לעיל דער שיעור פון רמב ם פון היינטיגן טאג פון כ' חשוון ווי די ג' פרקים בכל יום רעדט ער דארט די דינים פון צמיד פתיל אז אויב ס'איז דא א כלי וואס איז א כלי חרס און צוגעדעקט און צוגעדעקט אין אזא מין אופן וואס זי איז צמיד פתיל אינגאנצן צוגעדעקט די מגופה

אפילו ווען דאס איז אבי אבות הטומאה אהל המת. וואס אין דערויף איז דא כמה פרטים, ובתוכם אויכעט, ווי ער ברענגט דארט אויכעט אראפ אז אויב ס'איז געווען אן אדם בתוך הכלי איז ער אויכעט ניצל אף על פי וואס ער געפינט זיך אין אהל המת, וויבאלד אבער ער געפינט זיך טאקע אין דעם אהל המת אבער אין א כלי

און די פרטים שבדבר, ווי דער דין ביי אנדערע כלים אויב ס'דא קליינע לעכלעך וכיוצא בזה, איז דאס איז דער שיעור פון יום זה. ביז וואנעט ער טוט נאך אויף, אז בנוגע אויב ס'געפינט זיך אין די כלי צמיד פתיל עניינים,

מה שאין כן אבער אויב ס'געפינט זיך אן אדם אין דעם צמיד פתיל, ווי דעמאלט אין די אפילו מדרבנן איז דאס אויכעט דער צמיד פתיל מציל. וואס בקיצור על כל פנים נקודת הדבר אין עבודת השם איז דער ענין פון אתם הדבקים בהווי אלוקיכם חיים, און דער ענין וואס היפך החיים קומט דערפאר וואס דאס איז היפך פון הדבקים בהווי אלוקיכם, דורך וואס איז הדבקים בהווי אלוקיכם מיט דאס מצוה לשון צוותא וחיבור, כמבואר בארוכה, מיט משל במכל שכן וקל וחומר אז ס'איז דא א חכם הכי גדול און דערנאך איז דא א פשוט שבפשוטים הכי פשוט. ווי אזוי קאן זיין צווישן זיי עפעס וואס א קשר און א קישור, על אחת כמה וכמה והחיבור, בשעת דער חכם לאזט זיך אראפ און זאגט אן א ציווי דעם פשוט שבפשוטים, איז אטא דעמאלט דאס גופא הייבט אויף דעם פשוט שבפשוטים און ער באקומט א קישור ביז אין א חיבור מיטן חכם הכי גדול.

און דער ערשטער שבזה איז דאך דער אייבישטער, מקור החיים מחי' חיים, איז ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם ווערן אויכעט זיי חיים כולכם היום. דערנאך איז דא חוטא ופוגם ועובר את הדרך, ווערט דערפון דער ענין פון היפך החיים, אזוי ווי עס האט געפעלט אין דבקים בהוי' אלוקיכם, במילא האט געפעלט אויכעט אין דעם ענין פון חיים. במילא קאן זיין א חיים אין א חלק שבו, העדר החיים אין א חלק שבו איז אט דער חלק שבו איז א היפך החיים א חלק מת שבאדם ביז ווי אין אויכעט עניינים שבדין אז ס'קאן זיין רחמנא ליצלן א מצב און מעמד אין א חלק פון גוף האדם אז ער האט א דין פון א מת, דער חלק האט א דין פון א מת. אבר המדולדל וכיוצא בזה. וואס דערצו איז די עצה אז מ'זאל דאס דערנאך מחבר זיין, וואס דאס איז דער ענין התשובה, וואס תשובה איז דאך כלשונו שב אל מקורו, אז ער קערט זיך אום צום מקור החיות שלו, וואס דאס איז דאס הוי' אלוקיכם כוחכם וחיותכם. ווי ער טייטשט אפ אין שלחן ערוך די אפטייטש פון אלוקים אז דאס איז הכח והיכולת, און דאס אלוקיכם כח והיכולת שלכם, ווערט ער צוריק הדבקים בהוי' אלוקיכם. דערנאך ער געפינט זיך זיך אבער אין א וועלט.

על אחת כמה וכמה אז ס'איז נישט נאר נופל מדרגי' בערכו איז דאס אן עוון וחטא, נאר דאס איז אן עוון וחטא בפשטות. במילא כאפט ער זיך אז ס'קען זיין א מעמד ומצב וואס בערכו איז דאס די זאך וואס ארום אים איז דאס א געפינט זיך דארט א מת און ער געפינט זיך אין דעם זעלבן אוהל. דארף ער זיך כאפן וויבאלד אז דאס איז אן ענין וואס מען האט אים אריינגעשטעלט אין עולם העשיה וואס הקליפות גוברים בו און דאס איז לאחרי בפרט נאך ווי בלשון הקבלה לאחרי ווי נופל מדרגי' איקרי מית לאחרי פון חורבן פון עולם התוהו איז אט א דעמאלט ווערט זיך די שאלה וואס איז דערצו די עצה

וויבאלד אבער אז עס רעדט זיך וועגן אן אוהל המת דארף מען האבן א זהירות מיוחדת, וואס די זהירות מיוחדת ווי ער זאגט אויכעט אין תרגום יונתן אויפן פסוק וואס אין צמיד פתיל עליו, זאגט ער אויכעט אז מען דארף האבן אזא מין הפסק צווישן אים מיטן אוהל המת, וואס דאס איז אין אן אופן פון צמיד פתיל, ס'איז א הפסק א סתימה גמורה. וואס דאס איז פארבונדען מיט א כלי חרס וואס דאס איז דער ענין פון עפר מן האדמה, משים עצמו כשיריים ואני עפר ואפר, וואס אט דאס באווארנט אים, אויב דאס איז אין אזא מין אופן אז ניט איין טייל פון אים איז באשיצט פון דעם כלי חרס.

ויש להאריך בזה על פי הפרטי דינים ווי דער רמב"ם ברענגט דא, און דער עיקר איז אז אף על פי וואס מען געפינט זיך אין א זמן וואס חרב בית המקדש ונתנו ידי האדמה על אחת כמה וכמה אז מען זעט ניט די דביקות בגלוי דארף מען וויסן זיין אז דאס איז מער ניט ווי יצרו אנסו. און בשעת ער וועט זיך שטעלן און וועט טון כפי רצון האמיתי שלו, וואס דערפאר זאגט מען זיך אויף דערויף לרצונכם תזבחוהו, אף על פי וואס איז געקומען על ידי כפיה, ער איז כופה דעם יצר הרע שלו על ידי כפיית בית דין, אז דער בית דין שבו איז כופה דעם יצר הרע שבו, כמבואר בארוכה פון ש"ך על התורה ובכמה מקומות אויף שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אז דאס גייט אויף עיר קטנה זה הגוף, אז יעדער איד האט א ציווי ער זאל אויפשטעלן שופטים ושטרים תיתן לך, וואס זיי באווארענען אז עס זאל זיין א עיר קטנה זה הגוף און זאל זיין עירו של הקדוש ברוך הוא. סטייטש, ער געפינט זיך אין א וועלט וואס זי איז בדוגמא כאמור לעיל, פון אוהל, פון היפך החיים, געפינט זי זיך דארט ארומגערינגלט מיט אדם, כעפר כחרס וכעפר הנשבר וכחרס הנשבר וכיוצא בזה, און זי האט ניט קיין פתיחה צו דעם אוהל הבלתי רצוי, אט דעמאלט בלייבט ער א טהור, און פון דער טהרה קומט ער דערנאך, ווי ער זאגט אין סוף אין סוף סוטה, אז טהרה ברענגט דערנאך צו די דרגה לפנים מדרגה, ביז ער ברענגט לידי אליהו זכור לטוב.